שלום וברכה, צוזאל רעגלאך צו אויפקומען וואס איך. און לאמיר אנפאנגען מיט א שאלה, און די שאלה איז, ווי אפט טרעפסטו דיך טענה'ן מיט א צווייטן מענטש, און דו ווייסט אז וואס דו זאגסט איז גערעכט, ס'טייטש, לאו דווקא דו ביסט גערעכט, ס'קען זיין אז ס'איז דא צוויי צדדים, און יענער האט דאך פונקט אזוי רעכט אנצוקוקן די זאך אויף זיין אופן וויאזוי ער קוקט עס אן, וויאזוי ער זעהט עס, ווי איך האב מיין רעכט אנצוקוקן די זאך אזוי ווי איך זעה עס, אבער ווי אפט טרעפט מען זיך אז יענער קען בשום אופן נישט זעהן מיין פערספעקטיוו, ער קען בשום אופן נישט כאפן, ער קען בשום אופן נישט מסכים זיין אז יש דברים בגו אין וואס איך זאג אויכעט. איז מען קען פרעגן די שאלה אבער פארקערט אויכעט, ס'איז געשמאקער עס צו פרעגן אזוי ווי ווי אפט טרעף איך מיך אז יענער קען בשום אופן נישט הערן וואס איך זאג אפילו איך בין גערעכט אדער אפילו אויב איך מאך סענס, אבער באמת קען מען דאך פרעגן די שאלה פארקערט אויכעט, ווי אפט טרעפט יענער זיך טענה'ן מיט מיר און איך בין ממש ווי פארשטעלט, אפגעהאקט, פששש. מ'קען מ'קען נישט איך האב נישט ממש נישט די יכולת צו זעהן אז יענער זאגט א פוינט ער זאגט עפעס דא אפילו ווען טיף אינעווענדיג ווייס איך אויכעט אז יענער איז אפשר אפילו גערעכט ער איז אפשר אפילו גערעכט און אפילו אויב איך ווייס עס נישט טיף אינעווענדיג טאמער וועל איך זיך אראפזעצן אין א רואיגע מינוט און אראפשרייבן זיין צד מיין צד קוקן אזויווי סתם אויף אויף פאקטן, לאזן די ווערטער רעדן פאר זיך אליין, לאזן די טענות אליין זאגן וואס זיי האבן צו זאגן, וועל איך אויך מוזן בעל כרחי, אפילו אפילו איך וועל עס נישט מודה זיין פאר יענעם און אפילו נישט פאר זיך, וועל איך אויך וויסן אז יא, איך האב נישט גערעדט צו די זאך, אדער יענער לכל הפחות האט אויך גערעדט צו די זאך. און די עכטע, די עכטע קשיא, די עכטע שוועריגקייט איז, ווייל דו זעסט אז מען טענה'ט זיך דא מיט לאגישע טענות, ס'טייטש, די טענה'ריי איז נישט צו איך האב דאס בעסער ליב, אדער צו דו האסט דאס בעסער ליב, צו מען מעג דאס אדער מען טאר נישט דאס, צו ס'פאסט אדער ס'פאסט נישט, נאר מען רעדט, לאמיר רעדן טאקע פון זאכן וואס האבן צו טון ממש נאר מיט לאגיק, מיט היגיון. לאגיק איז א זאך וואס אדער שטימט עס אדער שטימט עס נישט. ס'איז אמת אדער ס'איז נישט אמת. איינס מיט איינס איז צוויי אדער נישט. איינס מיט איינס איז צוויי אדער איינס מיט איינס איז דריי. ס'איז נישט קיין זאך וואס איז סאבדזשעקט טו דיבעיט, ס'איז נישט קיין זאך וואס מען קען זיך דינגען, ס'איז אדער יא אדער נישט, ס'איז אדער אזוי אדער אנדערש, און אפילו מיט אזעלכע זאכן וועסטו אויך טרעפן מענטשן און קלוגע קלוגע אינטעליגענטע באזעצענע מענטשן וואס זאלן זיך עקשנ'ען אויף אויף זאכן וואס שטימען נישט, וואס שטימען זיכער נישט, דאס הייסט די לאגיק איז נישט דארטן, אדער פארקערט זייער שטעלונג, די זאך וואס זיי האלטן איז איז ממש א סתירה צו לאגיק, העסט אים קומען מיט לאגישע סאליד זיכערע שטארקע הארטע ארגומענטן, און יענער וועט עס נישט מקבל זיין, ער בלייבט איינגעשפארט אין זיין זאך, אין די זאכן וואס ער גלייבט, און ער קען זיך ממש נישט רירן, און ווי געזאגט ס'האט נישט מיט ס'האט נישט מיט טיפשות, ס'האט נישט מיט חכמה, והא ראיה, קענסט זען קליגע מענטשן, באמת קליגע מענטשן, אינטעליגענטע מענטשן, וואס פארשטייען אן עסק און קענען אליינס אויפקומען מיט די ארגומענטן וואס דו ביסט אויפגעקומען צו זיי, און זיין זיין יכולת צו טראכטן צו פארשטיין גייט סאך ווייטער ווי דו האלטסט, ער איז ער איז ער קען אויפקומען מיט סאך מער זיכערע שטארקע טענות ווי די וואס דו ברענגסט אים יעצט אויף, קיצור אין איין ווארט אז די עקשנות האט ממש נישט קיין שום פירוש נישט, סאו וואס איז פשט דערפון? פשוט'סטע הסבר וואס קומט אויף וואס קומט אויף די מחשבה איז ס'פאסט אים נישט. ס'פאסט אים נישט מודה צו זיין אז ער האט געמאכט א טעות. אבער לאמיר זיך אפשטעלן דערויף א רגע. וואס הייסט ס'פאסט אים נישט? ס'איז קלאר ער האט עס געמאכט א טעות. וואס הייסט ס'פאסט אים נישט מודה צו זיין? זיין יא מודה זיין אדער נישט מודה זיין מאכט בכלל נישט דא אויס, ווייל די פאקטן רעדן פאר זיך. די פאקטן רעדן פאר זיך, און די פאקטן קען אסאך מאל מיינען א לאגישע טענה. א לאגישע טענה וואס מאכט מיט יענעם שאך מאט. יא, דו קענסט דיך בשום אופן נישט, קענסט דיך בשום אופן נישט רירן, דיין שאך ליגט דא ביי דעם קעסטל אויפן שאך ברעטל, און ס'איז לא ימלט, דו האסט נישט קיין שום אופן וויאזוי דו קענסט רירן די זאך, ס'איז ווי יקרא שמו אין א שאך שפיל, שאך מאט, אבער יענער בלייבט אזוי כאילו כאילו גארנישט וואלט געשען, און רעדט ווייטער, וואס איז פשט? וואס הייסט ס'פאסט אים נישט מודה צו זיין? דארפסט גארנישט מודה זיין, די מציאות איז אז ביסט נישט גערעכט, די זאך שרייט עס. סאו די זאך איז אז אפט מאל אין אזעלכע פאלן איז דא דא נאך עפעס, ס'איז אויך נכלל אין די ס'פאסט אים נישט, ס'פאסט מיר נישט, לאמיר יא, ס'פאסט מיר נישט, ס'פאסט דיר נישט, ס'פאסט יענעם נישט, אבער דא איז נכלל עפעס וואס קאסט א פרייז, און דער מענטש, דאס מודה זיין קאסט אים א פרייז, און ער איז נישט גרייט צו צאלן דעם פרייז, ער איז נישט וויליג צו צאלן דעם פרייז דערפון, ס'איז אים זייער שווער, סאו במילא העט ער ענדערש צאלן דעם פרייז פון, לאמיר עס אנרופן, זיין חוזק, יא, זיין אפגעפרעגט, אפילו ער קומט פאר ווי לעכערליך און נאריש, ענדערש זיין אזוי, ווי איידער מודה זיין, וואס דער מודה זיין פאדערט פון אים צו צו צאלן נאך א גרעסערן פרייז. די די זאך, די מצב האט א נאמען, ס'הייסט קאגנעטיוו דיסינענס. קאגנעטיוו דיסינענס איז א ווארט ארויסגע'גנב'עט פונעם פסיכאלאגישן ווערטערבוך. יא, ס'האט צוטון מיטן מענטשליכן וועג פון טראכטן, מיט זיינע התנהגות, מיט זיינע הרגשים. אבער די פשוט'ע אפטייטש פון דעם ווארט פון קאגנעטיוו דיסינענס איז. אז א מענטש האט מורא'דיג נישט ליב צו האבן סתירות אין זיך אליין, ס'הייסט ער זאל האבן, דאס מיינט זייער זייער ברייט גערעדט, סתירות מיינט אזוי ווי אז ער זאל האבן צוויי מחשבות וואס איינס איז סותר דעם אנדערן, אדער ער זאל האבן א געוויסע אמונה, א געוויסע איבערצייגונג, א בעליף, ער גלייבט עפעס, אבער נאכדעם זאל ער דארפן מקבל זיין, אנערקענען און מודה זיין אין א טענה וואס איז סותר א זאך אין וואס ער, אין די זאך אין וואס ער גלייבט. סאו לאמיר נעמען א לאמיר נעמען א משל, כ'ווייס עמיצער וואס איז א העווי סמאוקער, שטארקע רייכער, ער רייכערט אסאך, איז קען מען אסאך מאל זען אזא מענטש ווי ער טענה'ט ווען עמיצער קומט אים זאגן ווייסטו משה פארוואס פארוואס רייכערסטו? ס'איז נישט געזונט, ס'איז שטארק נישט געזונט, ווייסט אז רייכערן קען קראנק מאכן, רייכערן קען ממש ס'מאכט חרבנות מיטן מענטש, ס'איז דא אזויפיל פראבלעמען, געזונט קאמפליקאציעס, מ'רעדט שוין אין בעסטן פאל, געזונט קאמפלי, אין ערגסטן פאל רעדט מען ממש פון מ'שפילט זיך מיטן לעבן אויב מ'רייכערט, מ'רייכערט א פעקל, צוויי פעקלעך א טאג. איז קען מען אסאך מאל זען אזא מענטש ווי ער ענטפערט ממש נישט קיין לאגיק, נישט אייביג, ס'דא אסאך מאל א מענטש לאכט און כ'ווייס, כ'האב געהערט למשל פון א איד אז ער האט געזאגט אז וואס וואס רייכערן אן עוורידזש, די סטאטיסטיק ווייזט לאמיר זאגן איז מקצר קען מקצר ימים זיין פון א מענטש צען יאר פון זיין לעבן, שוין, זאגט ער, ביי אונז אין די משפחה האב איך געזען אז די מענטשן וועמענס דזשינס איך טראג, כ'ווייס נישט די עלטערן צו די געשוויסטער צו כ'ווייס וואס, זיי, די לעצטע צען יאר פון זייער לעבן זענען זיי נישט באמת געווען פולי ביים דעת, און זענען פיזיש אויכעט געווען זייער באגרעניצט, זיי האבן זיך נישט געקענט קיין עצה געבן פאר די מינדעסטע בעיסיק געברויכן פון וואס א מענטש דארף זיך מטפל זיין מיט זיין גוף. שוין זאגט ער, אויף די צען יאר בין איך מוותר. אקעי. דאס האט יענער געענטפערט. מען קען אמאל זען ווי עימיצער ענטפערט אזא זאך ווי, קוק איך קען פלוני אלמוני, ער האט געלעבט ביז די צוויי און נײַנציק, און ער איז געווען געזונט און שטארק ווי א בער, ער האט געקענט ארויפלויפן סטעפס און ער האט גערייכערט. ער האט גערייכערט און ער איז געווען נאך געזונטער ווי אנדערע מענטשן. יעצט צווישן מיר און דיר איך האב דיך עס נישט געענטפערט, יא? ווייל וואס? איך מיין מ'קען נישט ברענגן קיין ראיה פון די יוצא מן הכלל קעגן דעם איין מענטש, אויב ווילסטו גיין מיט ווי מ'זאגט אויב ווילסטו גיין מיט קוקן וואס געשענט מיט רייכערס האסטו פאר יעדן מענטש וואס האט יא געלעבט ביז די ניינציג און געקענט ארויף לויפן די טרעפ און געווען געזונט און שטארק האסטו צען טויזנט אנדערע וואס האבן זיך יא געמוטשעט מיט די תוצאות פון רייכערן איז וואס האסטו געענטפערט אויב דאס איז א טענה איז די קעגן טענה צען טויזנט מאל שטערקער. יעצט און ווען מען הערט אזעלכע אזעלכע קעגן ארגומענטן אזעלכע אזעלכע טענות מיט ווען פון פון קלוגע מענטשן פון קלוגע אינטעליגענטע מענטשן וואס קענען אויך דעם כלל יא זיי ווייסן אויך גוט אז דאס איז נישט קיין טענה און אויב דו זאלסט עס פרובירן צו נוצן צו אים לגבי עפעס אנדערש לאמיר זאגן טענה וועגן איך ווייס נישט וואס וועגן גאן קאנטראל וועגן וועגן פאליטיק, איך ווייס נישט, עפעס א אנדערע זאך וואס איז, וואס מ'איז זייער זייער עמאושענלי אינוועסטעט און ס'מיינט זייער זייער שטארק, יא ס'איז די די די צדדים, יעדער איינער האט זיי איז זייער זייער אינוועסטעט און זייער זייער דאס מיט זיין צד, און דו'סט קומען מיט אזא זאך, יענער העט קומען צו דיר מיט א סטאטיסטיק אז ס'מוז זיין אז קאנדידאט פלוני איז גוט און קאנדידאט אלמוני איז א דיזעסטער, וועגן ברענגסטו אים א סטאטיסטיק אז קוק קוק וואס איז געשענט אונטער יענעם ווערסוס וואס איז געשענט בעסער ווען יענער איז נישט ווען יענער איז נישט פרעזידענט, יא? און דו'סט אים קומען און אנווייזן אויף א יוצא מן הכלל פון די סטאטיסטיק, העט ער לאכן פון דיר, יא? אבער ווען ס'קומט צו זיינע זאכן העט ער נוצן דעם זעלבן ארגומענט, און מיט די גאנצע זיכערקייט מיט א בלעכענעם פנים קענסט אים נישט רירן. די זעלבע זאך מיט א מענטש וואס עסט אסאך דזשאנק פוד, עסט נישט גוט, זיין עסן רוטין איז נישט גוט, און די עסנס, די מאכלים וואס ער עסט, די משקאות וואס ער טרינקט, זענען קלאר נישט געזונט. דאס איז קלאר נישט געזונט, אז סאיז נישט די דאקטער האט אזוי געזאגט, און ס'איז ער האט'ס נישט געזאגט אין די זעלבע דרשה ווי ער האט גערעדט וועגן וועגן וואקסין אדער צו קאראנע איז יא גוט אדער נישט גוט, ער האט עס נישט געזאגט אין א קאנטעקסט פון זאכן וואס דו קענסט זאגן איז שנוי במחלוקת, אזוי ווי סאיז א עסטעבלישט פאקט שוין פון הונדערט יאר לאמיר זאגן, וואס די גאנצע מעדיצינישע עסטעבלישמענט ווייסט אויפן סמך פון ציפערן, יא, פשוט'ע ציפערן, זעסט אז מענטשן וואס האבן אזא עסן רוטין, וואס עסן די מאכלים, האבן צען מאל א העכערע טשענס צו אנטוויקלען פראבלעמען און געזונט קאמפליקאציעס א' ב' ג' און ד'. סאו, ס'איז נישט דא קיין סאך מקום צו טענה'ן מיט דעם. יא, לאמיר זאגן אז ס'איז אזוי, און קומט ער און ער ווייזט אן אויף פלוני אלמוני וואס עסט די פירט זיך אויף אויף סאו די זעלבע רוטין די זעלבע התנהגות מיט די זעלבע מאכלים אויפן זעלבן אופן זעלבע שעות אלעס און קוק ער איז געזונט און שטארק ווי א בער פארקערט פארקערט ער איז נאך עוסק אין ביקור חולים ער לויפט ארום אין שפיטאלן ער באזוכט און ער איז מחזק נעבעך קראנקע אידן וואס האבן יא געהאט געהעריג א געזונטע עסן רוטין איז ווייטער די זעלבע זאך וויאזוי אויב דו מאכסט אוועק שטאט די ס מסקנות וואס קומען אויפן סמך פון מענטשן, דאס הייסט מענטשן וואס האבן געטון אזוי, מען זעט אז זיי האבן געטון אלף און די תוצאה איז געווען בית, ווי קענסטו קומען דאס אפפרעגן אויפן זעלבן אופן מיט א אנדערן מענטש וואס האט צען טויזנט אנדערע וואס האט צען טויזנט מענטשן וואס ווייזן פארקערט? איז, כ'מיין, וויאזוי קענסטו, וויאזוי קענסטו איבערדרייען די זאך אזוי אז קערה על פיה, אז דו מאכסט פון דעם יוצא מן הכלל א כלל, און פון די כלל א יוצא מן הכלל. און ווידער, מען רעדט פון, מען רעדט דאך פון א קלוגע אינטעליגענטע מענטש, א פארשטענדליכער, וואס קען פארשטיין און באנעמען אפילו צו זיך מסביר זיין א סאך מער קאמפליצירטע חשבונות ווי די ארגומענט מיט די סטאטיסטיק. וואס דען? פשט איז אז דער וואס קומט דער רייכערער אדער דער וואס האט די נישט געזונטע נישט ראטזאמע עסן רוטינס עסן געוואוינהייטן דער יענער פאפט זיך אליין יא אזוי רופן מיר אונז עס אויף אונזער לשון אויף אונזער טאג טעגליכע שפראך ער פאפט זיך ער פאפט זיך מיינט אז ער לאזט אריין ער וויל נישט טוישן דאס הייסט מכיר זיין אז רייכערן די אלע סטאטיסטיקס די זאכן וואס מען זאגט וועגן רייכערן אדער וועגן אזא עסן רוטין יא, אז די תוצאות דערפון זענען א' ב' און ג', פאדערט פון אים עפעס. עס פאדערט פון אים אסאך. עס פאדערט פון דעם ערשטן אויפצוהערן רייכערן, און פון דעם צווייטן אנצוהייבן עסן זאכן וואס ער האט נישט ליב, און בקיצור דארפן קאנטראלירן די אפעטיט. עס איז א, עס איז דא געוויסע מענטשן, יעדער איינער פון אונז האט זיך זיינע שוועריגקייטן, ווי וואס איז אים זייער שווער, זיינע רגילות'ן וואס זענען אים שווער צו טוישן. סאו ער האט פאר זיך צוויי ברירות, אדער טוישן. אויפהערן רייכערן, אויפהערן, מען זאגט סטאפן קאלד טורקי, אוועקווארפן דעם ציגרעטל און דאס איז עס, געבן א גט פיטורין דערפאר, אדער קען ער מכיר זיין אז וואס ער טוט יעצט איז שרעקליך, אבער איך טו עס נאך אלץ ווייל ס'איז מיר זייער שווער זיך צו שטארקן. ס'איז מיר זייער שווער זיך צו שטארקן, ממילא יא, איך ווייס טאקע אז איך מארטש נאנטער זיכערער צו א שווערן מצב, צו קאמפליקאציעס, אבער ס'איז מיר זייער שווער עס צו טון, ס'הייסט אויפהערן, מיין באקוועמליכקייט איז נישט מסכים אז איך זאל מקריב זיין אים פאר א קרבן פאר דעם צוועק, במילא גיי איך ווייטער רייכערן. יעצט די ערשטע איז א אומבאקוועמליכקייט, די אומבאקוועמליכקייט וואס קומט מיטן מיטן אויפהערן רייכערן, וויטדראועל, און דאס וואס מ'דארף עס, און קיצור די ציגערעטל קומט דאך פאר א סיבה, עפעס קוועטשט דער מענטש אז ער דארף דעם ציגערעטל, סאו גייט ער דארפן דילן מיט יענץ, אויב רייכערט ער נישט, אויב ווארפט ער אוועק דעם ציגערעטל. דאס איז איין אומבאקוועמליכקייט. די צווייטע אומבאקוועמליכקייט איז לעבן אין א סתירה. דאס איז קאגניטיוו דיסאנענס. לעבן אין א סתירה איז מורא'דיג מורא'דיג שווער פאר זייער אסאך מענטשן, מ'קען זאגן פאר רוב מענטשן, אויב נישט פאר אלע מענטשן. ס'איז זייער שווער צו לעבן אין א סתירה. און דאס איז עפעס וואס אונז זעהן מיר ביי זיך, אונז קען מען עס זעהן כסדר ביי זיך, ווען אונז טוהן מיר א עוולה האבן מיר אונז א נטיה, נישט יעדער איינער אבער כ'מיין אז זייער אסאך פון אונז זענען אזוי, אז אונז האבן מיר א נטיה צו פארענטפערן, צו מינימיזירן די עוולות, מסביר זיין. מילא אויב ס'איז בין אדם לחבירו און מכיר זיין אז כ'האב געטוהן א עוולה פאר יענעם, פאדערט פון מיר עפעס, לאמיר זאגן כ'ווייס, געלט, כ'דארף אים געבן געלט, אדער איך דארף עפעס טון פאר דעם, מען קען דאס נאך הערן, יא, די שכל דערהייבט עס, איך וויל עס נישט טון, במילא טרעף איך מיר תירוצים און כל מיני הסברים, איך האב נישט, איך האב עס נישט געטון, אדער ס'איז נישט אזוי שלעכט, אדער ער האט אנגעהויבן, איך ווייס וואס, יא, אבער מען רעדט פון זאכן וואס איז בין אדם למקום.

אדער מינימייזט מען די עוולה, ס'איז נישט אזוי שלעכט, ס'איז נישט אזוי געפערליך, כ'האב געמעגט אין דעם פאל איז איז יא, ס'איז דאך דא, בקיצור מען פרובירט זיך אן עצה צו געבן. מען קען דאס גרינגער זען, מען קען דאס גרינגער דערקענען, די שוועריגקייט וואס א מענטש האט מיט קאגניטיוו דיסאנענס, ס'איז גרינגער דערקענען ביי אזוי גערופענע אפיקורסים, מ'רעדט נישט איינער וואס איז שוין געבוירן געווארן נעבעך דריי, דער דריטן דור ביי ביי פרייע עלטערן און ער ווייסט נישט עפעס אנדערש, יא דאס איז זיין מושכל ראשון און פארשטייט זיך אויב ער טראכט אביסל, וואס ער טוט לכאורה נישט, אויב ער טראכט אביסל וועט ער וועט ער זעהן. דאס הייסט די מהלך די מין וועג פון טראכטן מאכט נישט קיין סענס, ס'איז פשוט נישט אויסגעהאלטן לאגיש גערעדט, אבער מען רעדט פון די וואס דערקלערן זיך אזוי. איך גלייב נישט און פערטיג, יא לית דין ולית דיין, איז זייער אסאך מאל קומט עס פון אויכעט, לכל הפחות אויכעט פון קאגנעטיוו דיסאנענס, מ'קען זיך נישט קיין עצה געבן, ער מוטשעט זיך מיט עפעס, אדער עפעס א געוויסע חלק פונעם לעבן איז אים זייער שווער, און צו לעבן אין די סתירה איז א מורא'דיגע מורא'דיגע שווערע פעקל צו שלעפן, איז במילא פרובירט ער זיך אליין איינצורעדן, נו אזוי, אזוי קומט אים אויס גרינגער און ער געבט זיך אן עצה און קוים ער רעדט זיך איין וועט ער זיך אזוי אויף דעם אופן קענען אן עצה געבן מיט מיט דעם פעקל. סאו קאגניטיוו דיסאנענס איז כדאי צו קענען באמערקן און אויפכאפן ביי יענעם און נאך מער ביי זיך אליין. ווי געזאגט דאס איז זייער זייער א שווערע געדיכטע זאך אינעווענדיג אינעם מענטש און דער מענטש'ס אינסטינקט טרייבט אים אוועקצולויפן דערפון ס'דארף אים אוועקצולויפן דערפון, אבער ווען ס'קומט צו יענעם קודם, ס'איז דא צוויי חלקים, ווען מען דערקענט אז יענער, מען קומט אן צו א מצב ווי יענער טרעפט זיך ביי אזא מין דאס, קאגניטיוו דיסאנענס, דאס הייסט ער הייבט אן הערן עפעס וואס ער פילט פרעגט אפ זיין הנחה, פרעגט אפ זיין זיין בעליף, פרעגט אפ זיין שיטה, יא, איז פשוט איז כדאי צו בלייבן וואך און עס אויפכאפן כדי מען זאל קענען ממשיך זיין מיט די שמועס, און מען רעדט דא אויב דו ווילסט יענעם טאקע איבערצייגן, דו ווילסט אים אריבערגעווינען אויף דיין זייט. טאמער די ציל איז יענעם אריינצולייגן אין א ווינקל און ער זאל זיך פילן חוזק און אפגעפאטשט, פיין, אקעי, איז איין זאך. טאמער ווילסטו אים אבער געווינען אויף דיין זייט, איז כדאי צו וויסן, איז כדאי אויפצוקענען די סימנים ווען יענער הייבט אן אריינגיין אין די זאון, אין קאגניטיוו דיסאנענס, ווייל איינמאל ער איז דארטן, וועט די ארבעט זיין צען מאל מער צען מאל שווערער זיין גאר שווער אים אריבערצוגעווינען אויף דיין זייט ווייל ער ווערט מער און מער אינוועסטעט ער גראבט זיך מער און מער אריין אין אין נישט לאגישע זאכן ס'הייסט ער גייט ארויס פון די ער גייט ער פארלאזט די פעלד יעצט שטייען מיר ביידע אויף א פעלד אויף די פעלד פון לאגיק אויף די פעלד פון שכל און יענער וואס מער ער פילט די סכנה פון קאגניטיוו דיסאנענס אלץ מער פארלאזט ער דעם פעלד פון לאגיק און ער גראבט זיך אריין ערגעץ וואו זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות מיט שכל, זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות מיט מציאות, ווייל ער קען נישט דערהייבן, ער קען נישט פעיסן דעם מין מצב פון דארפן פלוצלינג סותר זיין אדער הערן משלים זיין מיט עפעס וואס איז סותר א זאך וואס ער האט ביז יעצט געגלייבט, בפרט אויב ער איז מורא'דיג אינוועסטעד אין יענץ, ער איז עמאושענלי מקושר צו יענע וואס עס זאל נאר נישט זיין. און ביי זיך אליין איז עס אפילו נאך וויכטיגער, ס'איז נאך וויכטיגער ווייל אויב גייען מיר עס נישט אויפכאפן, פרובירן אויפצוכאפן ביי אונז אליין, מיינט עס אז יעצט פארהאקט מען זיך צו די מעגליכקייט פון לערנען נייע זאכן, זיך באקענען מיט א נייע מין, א נייע מין מציאות, מיט א נייע מין מהלך, פארשטיין עפעס פון א אנדערע פערספעקטיוו, מען פארהאקט זיך. און ס'איז זייער גרינג ס'זאל געשען אז מען זאל זיך פארהאקן, ווייל קאגניטיוו דיסאנענס איז אזוי שווער פסיכאלאגיש אויפן קאפ און אויפן הארץ, אז די גוף, די מענטש'ס גוף, טייטשט עס ממש אפ ווי א סכנה, דאס קען מען זען, דאס קען מען זען פיזיש, און דאס איז א באקאנטעס, ס'איז א גוט עסטעבלישט פאקט אז די מענטשנ'ס מחשבות, זיינע געפילן, גייען צוזאמען מיט די פיזישע חלק פונעם גוף. ווען א מענטש טראכט פון א סכנה, איז אמת'דיג דערשראקן, איז דא פיזישע חלקים, פיזישע שינויים אינעם גוף, לגבי די הארץ קלאפענישן, די מוסקלען ווערן פארשטייפט, זאכן געשען באמת פיזיש, אנטאפעוודיגע זאכן. איז ווען א מענטש קומט אן, ער הייבט אן שמעקן, אזא מין מצב אז ער גייט זיך טרעפן מיט קאגניטיוו דיסאנענס, האט די גוף א ענליכע רעאקציע ווי ווען די מענטש כאפט א פאניק אטאקע, ממש א פאניק פון א מורא'דיגן מורא'דיגן פחד א שרעק פון עפעס וואס ער גייט זיך נישט קענען קיין עצה געבן. סאו דאס זאגט אונז, דאס זאגט אונז ווי שווער דאס איז פארן מענטש, און דאס מיינט אויכעט אז אויב אונז זעמיר עס נישט באמערקן ביי זיך אליין, איז מורא'דיג גרינג, און דאס איז די מושכל ראשון פונעם גוף, דאס איז די דיפאלט פאזישן פון א מענטש, זיך צו פארהאקן דערקעגן, אריין גראבן מיט די הענט און די פיס אין מיין פאזישן און מיין מיינונג און מיין וועג פון עס אנקוקן און מיינע פרעפערענסעס, פאר יעדן פרייז, אפילו אויפן פרייז פון פארקומען ממש ווי נאריש, זינלאז. סאו, למשל, דו רעדסט מיט א מענטש, און דו ברענגסט אים, דו דערציילסט אים א מעשה, דו דערציילסט אים א מעשה אדער ברענגסט אים א הוכחה, יא, א הוכחה וואס ממש רעדט פאר זיך אליין, ס'איז אייזן שטארק, ס'מאכט דיין קעיס, און יענער רירט זיך נישט פון פלאץ, ווען ער רירט זיך נישט פון פלאץ מיינט, קענסט זען אויף אים ממש אז ער איז צעשאקלט, אבער ער איז נישט גרייט, פארגעט אבאוט אז ער איז נישט גרייט צוריקצוציען, נאר אפילו נישט גרייט צו מודה זיין אז ס'איז דא א מקום צו טראכטן, אפשר ביסטו גערעכט. דאס קען זיין די ערשטע סימן אז יענער שמעקט די סכנה פון קאגניטיוו דיסאנענס, און זיין קאפ, זיין הארץ, זיין קאפ טראכט עס און זיין הארץ פילט עס און זיין גוף שמעקט עס אז מען גייט זיך טרעפן אין אזא מין פלאץ און יענער ווערט פארשטייפט, עס שטעלט זיך ארויס צו א מצב, זיין גוף און זיין, ער גרייט זיך אן פסיכאלאגיש און פיזיש צו א מצב וואס ער דארף זיך באשיצן קעגן די סכנה, די סכנה פון קאגניטיוו דיסאנענס וואס ווי געזאגט די גוף, די מענטש, נעמט עס באמת אויף ממש ווי א סכנה. יעצט, דאס אליין איז נישט קיין הוכחה, יא, אבער ס'איז א, מען זאגט א אינדיקעישאן, ס'איז א רמז, און פארשטייט זיך אליין מען דארף קוקן ווייטער וויאזוי די זאך לויפט. און ווייטער, די נקודה פון די אלע זאכן איז צו פארשטיין אז ס'איז צייט צו טוישן טאקט, צו טוישן די ניגון, ווייטער, אויב ווילסטו יענעם געווינען אויף דיין זייט, נישט אויב דו ווילסט סתם מאכן שאך מאט, אז ער זאל בלייבן מיט די צונג אינדרויסן און מאכן חוזק. אקעי, סאו, נאכדעם איז דא נאך מער פאלישט, מער סאפיסטיקירטע טאקטיקן וואס מענטשן נוצן אין אזא פאל, ווען מען טרעפט די סכנה און מען פרובירט צו זיך צו ראטעווען, זיך צו באשיצן, אז מען אדרעסירט, מען זאגט איבער צו, לאמיר זאגן, דו זאגסט יענעם אז, איך ווייס וואס, לאמיר אנכאפן א סענסיטיווע נושא, אז קוק וויפיל אנטיסעמיטן וואוטן פאר טראמפ, קוק דזשעניוערי סיקס ביי די ראיאטן אין וואשינגטאן די סי, קוק וויפיל ראסיסטן און אנטיסעמיטן זענען דארט געווען און האבן זיך באטייליגט. ענטפער איך דיר צוריק, אהא, סאו דו, וואס דו, וואס דו, סאו ווילסטו מיר זאגן הייסט אז טראמפ איז אנטיסעמיט, אהא, און וואס איז פשט דעמאלטס אז דאס, און וואס איז פשט אז דאס, יענץ און דאס און יענץ און די, די מ'פארט אוועק אויף היציגע טענער, יא, בסך הכל דו האסט מיר נישט געזאגט אז טראמפ איז אנטיסעמיט, כ'ווייס נישט וואס די פוינט איז וואס דו האסט געוואלט מאכן, דו וועסט זיך דארפן מסביר זיין, איך האב דיר אריינגעלייגט די ווערטער אין מויל, דו זיי מסביר וואס דו האסט געמיינט דערמיט, אבער דו האסט זיכער נישט געזאגט, האסט נישט געזאגט אז טראמפ איז אנטיסעמיט, האסט געזאגט אז די פאקט איז אז ער האט א געוויסע סכום פון אנטיסעמיטן, וואס שטיצן אים. יא, יעצט לאמיר זען וואס מען טוט מיט די אינפארמעישאן. איך קען דיר ענטפערן לאמיר זאגן אז יא ס'איז אמת, אבער די אנדערע ביי די ליבעראלן זענען דא פונקט אזוי סאך אנטיסעמיטן, אפשר נאך גרעסערע אנטיסעמיטן. איך קען מאכן א קעיס אז די פאקט אז יענע זענען אויך אנטיסעמיטן האט גארנישט צו טון מיט דעם וואס מיט טראמפ'ס שיטות אדער מיט אונז וואס ער וואס אונז האמער פון אים. וואס ער טוט פאר אונז, לאמיר אזוי זאגן, יא? העפענס טו בי, נאר איך ווייס אז זיי האבן געוויסע אדזשענדעס ווי זיי קומען זיך צוזאם, ווי טראמפ שטימט מיט יענע מענטשן, כ'ווייס זאל עס זיין איליגעל אימיגרענטס, איך ווייס נישט וואס עס איז, יא? און במילא וועגן דעם שטיצן זיי אים, אבער דאס מיינט נישט גארנישט, ווייל מצד השני איז דא אנדערע זאכן, אנדערע אדזשענדעס ווי איך שטים יא מיט אים, ווי ער שטימט יא, איך ווייס נישט וואס, למאי נפקא מינה, אבער דעמאלטס לפחות האט מען אדרעסירט די פוינט, אויב איך קום מיט אזא מין ענפער ווי, אה, סאו דו זאגסט אז טראמפ איז אן אנטיסעמיט ווען דו האסט נישט דאס געזאגט? איז טייטש ס'איז דא א מקום צו זאגן אז איך שמעק א סכנה און איך גיי אריין אין פייטינג מאוד, איך גיי מיך מורא'דיג באשיצן. נאכדעם איז דא די אנדערע מער געווענליכע וואכנדיגע מיטלען וואס מ'נוצט אזוי פאר, ווי למשל נאכאמאל, דו זאגסט מיר עפעס וואס איך האב נישט ליב צו הערן און לאמיר בלייבן מיט טראמפ, יא, כ'מיין אמאל האט מען געמיינט אז ער איז שוין פערטיג אבער דערווייל זעט נישט אויס ווי דער בחור האלט ביים אוועקגיין. יא שוין אקעי יעצט טענה'ך זיך ווייטער וועגן טראמפ קעגן כ'ווייס נישט ווער נאך ווער ס'וועט למעשה זיין די אנדערע פראנט ראנער קעגן אים איז זאג איך דיר ניין אז די סיבה פארוואס דו רייסט מיך יעצט אראפ איז ווייל דו כ'ווייס נעכטן האב איך כ'ווייס נעכטן האב איך האב איך דיר געטון א טובה אדער כ'האב דו האסט מיר געבעטן א טובה איך האב דיר נישט געוואלט טון די טובה סאו דו האסט אפגעמאכט דו גייסט יעצט ווערן איבן מיט מיר אה דו גייסט מיך יעצט אריינפארן דו גייסט מיר כ'ווייס נישט פונקטליך צו ס'איז א גוטע משל, אבער די פוינט איז אז שטאטס אדרעסירן דיין טענה, שטאטס אדרעסירן די נקודה וואס דו ברענגסט ארויף, גיי איך צו גאר א צווייטע זאך, אז די סיבה פארוואס דו טענה'סט יעצט מיט מיר איז וועגן א זאך וואס האט נישט קיין קשר, איז, ס'האט נישט קיין שייכות צו די גאנצע זאך. אזוי אויך אז איך הייב אן אטאקירן דיך דירעקט, אה, דו רעדסט דאך אזא שו, דו רעדסט אזעלכע שטותים, יא, מ'קען מיט דיר נישט, נישט נאר פון היינט, נאר דו. קומסט דיך נישט אויס מיט קיינעם, נישט נעכטן האסטו גע'טענה'ט מיט יענקל וועגן וועלכע מילך איז בעסער אדער וועלכע ארענדזש דזשוס איז ביליגער, און די, יא, בקיצור מ'הייבט אן אטאקירן דעם מענטש פערזענליך, א זאך וואס ווייטער, מ'באציט זיך נישט צו די, נישט נאר מ'באציט זיך נישט צו די ארגומענט, צו די פוינט, צו די טענה וואס יענער זאגט, אדער די פוינט וואס ער מאכט, נאר מ'אטאקירט דעם מענטש פערזענליך, במילא, יא, אויב ער ווערט אפגעפרעגט וועלן זיך זיינע ארג, דיינע, זיינע ארגומענטס אויכעט אטאמאטיש צופאלן. איז ווייטער, דאס מיינט אז איך האב מורא פון יענעמ'ס טענה. און נאכדעם איז דא א מענטש לאמיר זאגן קומסט צו מיר נאכאמאל מיט עפעס וואס קומסט צו מיר מיט א הוכחה מיט א באווייז מיט א מעשה מיט א סטאטיסטיק איך ווייס מיט וואס וואס פרעגט אפ מיין וועג מיין פערספעקטיוו אדער מיין מיינונג וואס איך האלט שוין אזוי לאנג און וואס איך האב שוין אזויפיל אינוועסטעד און ס'איז דא אזויפיל מענטשן מיט וועם איך האב זיך שוין גע'טענה'ט איבער דעם און דו קומסט יעצט מיט א שטארקע טענה מיט א שטארקע הוכחה מיט עפעס און מיין ריעקשאן צו דעם איז נעקסט. נעקסט, וואס נאך איז נייעס? איז יא, אסאך מאל קען זיין די נעקסט וואס נאך איז נייעס, ווען כ'האב טאקע נישט קיין כח מיך צו טענה'ן, אדער איך פיל אז ס'וועט ערגעץ נישט טראגן, אדער אז ס'איז נישט ווערד, ס'איז נישט כדאי די ענערדזשי וואס דאס וועט קאסטן, אבער ווי געזאגט אז אויב איז דא איין סימן און נאך א אינדיקעישן און א דריטע ראיה מיט אלעס אינאיינעם, און מען זעט יענעם ווערן נישט נאר סתם אומבאקוועם נאר ער איז גרייט צו טון דראסטישע זאכן זיך צו באשיצן, און דאס איז די שליסל ווארט דא, זיך באשיצן קעגן עפעס וואס איז ווערט אויפגענומען דורכן מענטש ווי א סכנה, און קאגניטיוו דיסאנענס ווי געזאגט ווערט אויפגענומען ווי א סכנה, זאל מען געדענקן, זאל מען וויסן פאר זיך אליין, אויב ס'איז לגבי יענעם זאל מען וויסן וואס איז מיין ציל, מיין ציל איז אז די אנדערע, די ארומיגע זאלן זען אז איך קום ארויס גערעכט, אדער מיין ציל איז יענעם איבערצוצייגן באמת און אים געווינען אויף מיין זייט? טאמער מיין ציל איז יענעם צו געווינען אויף מיין זייט, זאל איך וויסן אז די מהלך גייט נישט ארבעטן. די מהלך גייט נישט ארבעטן ווייל די שוועריגקייט, די זיך טרעפן לעבן מיט א סתירה איז זייער שווער. סאו א מענטש איז גרייט ענדערש צו זיין אומלאגיש, אומשכל'דיג און טון מאדנע זאכן אפילו, מיין אננעמען מאדנע אלטערנעטיווס, און זיין גרייט צו סעטלען פאר זינלאזע הסברים, ווי איידער מסכים זיין אז ס'דא דא א סתירה צווישן וואס ער גלייבט, וואס ער טוט, און מיט וואס דער אמת איז. איז איינע פון די זאכן וואס איז כדאי צו טון אין אזא פאל איז פארשטייט זיך קודם צוריק אנטוויקלען די קשר, צוריק מאכן די קאנעקשאן, יענער זאל פארשטיין, איך זאל יענעם קלאר מאכן אז איך בין נישט קיין סכנה. וויאזוי עס צו טון, איין וועג איז פשוט מאכן א דזשאוק, מאכן אביסל לייכטער די מצב, אביסל באפרייען די לופט פון דער געדעכקייט, מאכט עפעס א דזשאוק, נישט אויף יענעמ'ס חשבון, פארקערט, אדער אויפ'ן אייגענעם חשבון, אדער סתם עפעס א נייטראלע וויץ, אז די לאכן, אז מען מאכט יענעם לאכן, דאס האט א מורא'דיגן כח צו אראפלאזן די סכנה, ווען א מענטש לאכט, אויטאמאטיש פילט ער זיך שוין נישט אזוי באדראעט, און דאס איז די נקודה דא, יענער פילט זיך באדראעט, ווי געזאגט, א מענטש קען עס טעסטן אויף זיך אליינס, ווען איך אליין קום אן צו אזא מצב ווי איך שמעק אז כ'פאל אריין אין א קאגניטיוו דיסאנענס מצב, דעמאלטס וועט מען זען ביי זיך אליין אז די. אז מען פילט מען ווערט מורא'דיג פארשטייפט און מען איז ממש קאמפס-גרייט, מען איז גרייט זיך צו באשיצן ווי קעגן א סכנה, סא א געלעכטער קודם לאזט אביסל אויף די מצב און אונז לאכט מיר צוזאמען ווייזט איך בין נישט קיין סכנה, און אויב מעגליך יענעם אויכעט קלאר מאכן, מען דארף עס טון מיט שכל און דיפלאמאטיש, אז ד אויב ער וועט מודה זיין צו מיר, ס'טייטש אויב אונז גיי מיר יעצט זיין נאכאמאל אויף די זעלבע זייט, איז נישט פשט אז איך האב יעצט עפעס געווינען, כ'האב יעצט געהאט א נצחון, און איך בין יעצט, איך בין יעצט א שטאפל העכער ווי אים, כ'בין שטערקער ווי אים, כ'שטיי אויף א העכערן מעמד ווי אים. וויאזוי עס צו טון, עס זענען דא פארשידענע מיטלען, עס איז דא פארשידענע פאטענטן, אבער די שליסל איז צו געדענקן אז מען זאל באמת באמת וויסן, איך פרוביר אים נישט יעצט צו געווינען און אראפצוקלאפן דורכ'ן מיך הייבן, נאר גילי לאמיר זאגן אונז זוכן מיר ביידע דעם אמת און אדער מען קען נאך זאגן דעם די טענה וואס דו האסט צום די טענה וואס דו ברענגסט ארויף וואס ווייזט אז דו ביסט גערעכט בשם א דריטן וויאזוי עס צו טון איז שוין איז שוין א אנדערע איז שוין א אנדערע נושא. אבער די די פוינט צו געדענקן איז אז איך אין אזא פאל ווען דו ברענגסט מיר א שטארקע הוכחה ווי שטערקער די הוכחה וואס דו ברענגסט און ווי מער איך בין איבערצייגט אדער ווי מער איך בין אינוועסטעד, צו במעשה, צו בהנהגה, צו בדיבור, צו במחשבה, אין וואס איך גלייב, איז ווי שטערקער מיין איבערצייגונג, און ווי שטערקער דיין טענה, אלץ מער זענען די טשענסעס אז כ'על עס נישט אננעמען. אז כ'על עס נישט אננעמען. חוץ אויב אי דו ביסט מצליח צו אראפנעמען די סכנה, אויפצולאזן די סכנה, אז איך זאל נישט פילן ווי איך בין אונטער אטאקע און איך דארף מיך דא באשיצן. אפגערעדט, אז אויב דו ביסט מצליח איך שהוא אריינצוטראגן דיך, ס'הייסט, לאמיר זאגן דו ווילסט מיך פירן צו א געוויסע פוינט, צו א געוויסע איך זאל עפעס מקבל זיין, עפעס טראכטן אנדערש, עפעס זעהן אנדערש, אויב דו ביסט מצליח דאס אריינצופאקן אין א, אין מיינע בעליף'ס, אין זאכן וואס דו ווייסט איך גלייב און איך האלט. יא, ס'איז אויב דו ביסט מצליח מיך צו לאזן כאפן אז איך בעצם האלט אויך אזוי נאר איך האב געמיינט אז דאס איז עפעס אנדערש, קיצור יעדע פאל איז א זאך פאר זיך, אבער די ווארט איז אז איך זאל קענען איך שהוא עדאפטן. דיין פאזישן, דיין מיינונג כאילו דאס איז מיינס אדער אז ס'שטימט מיט וואס איך האב געזאגט איז מה טוב ומה נעים נאך בעסער, דעמאלטס זענען די טשענסעס אז דיין בעל פלוגתא זאל מסכים זיין, אראפקריכן פון בוים און מסכים זיין צו דיר, סאך גרעסער. סאו דער כלל איז ס'איז זייער כדאי צו וויסן ווען ס'קומט צו טענה'ן מיט יענעם, און נאכאמאל, ווען ס'איז דא א סיבה יענעם באמת איבערצוצייגן, נישט סתם אז איך, נישט אז איך זאל מנצח זיין, אז איך זאל ארויסקומען דער זיגער, נאר אז יענער זאל באמת אנפאנגען טראכטן אנדערש, איז דארף מען אליין שוקל זיין צו ס'איז טאקע וויכטיג, ס'איז טאקע נוגע, און אבער בעיקר איז עס וויכטיג פאר זיך אליין, מען זאל דערקענען די סימנים ביי זיך אליין און מען זאל כאפן ווען מען פארט אריין אין די דיטש. ברכה און הצלחה.